די פריערדיגע פרק האבן אונז געלערנט די נחלות פון עבר הירדן וואס דאס איז געווען משה האט עס געגעבן פאר ראובן און גד און חצי שבט מנשה, יעצט גייען מיר אונז אנהייבן די סדר פון די נחלות פון די אידן אין די אנדערע זייט פון די ירדן וואס די פסוק רופט ארץ כנען, די עבר הירדן איז ארץ סיחון ועוג, דאס איז ארץ כנען, דאס האט געגעבן נישט משה, משה איז שוין נישט געווען דא, נאר אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי אבות המטות די נשיאים פון יעדע שבט ווער ס'איז געווען אין טשארדזש זיי האבן דאס געגעבן פאר די אנדערע נײַן און א האלב שבטים וואס זענען געבליבן און ער חזר'ט איבער ווייל די אנדערע צוויי און א האלב האט שוין משה געגעבן די עבר הירדן און ער חזר'ט אויך איבער אז פאר די לוויים האט ער נישט געגעבן זיי האבן נישט באקומען קיין נחלה בכלל נאר ערים לשבת זיי האבן געהאט וואו צו וואוינען אבער דאס הייסט נישט קיין נחלה ס'הייסט פשוט אזוי ווי מדין און האבן געלערנט אין אנדערע פלעצער איז דא אַכט און פֿערציק שטעט פון די לווים, פון די לווים, אבער דאס הייסט נישט ממש א נחלה, עס הייסט מער אזוי ווי דארף מען ווי צו וואוינען, האבן זיי אונז געגעבן ווי צו וואוינען. קען זיין א סיבה פארוואס זיי חזר'ן דאס א גאנצע צייט איבער, ווייל בעצם האט מען צוטיילט ארץ ישראל אויף צוועלף שבטים, און אזוי ווי מען זעט שפעטער, איז געבליבן פלאץ פאר מנשה און אפרים, די המשך פון די פרקים, צו געבן פאר יעדע איינס עקסטער, אפשר דאס איז איינע פון די סיבות פארוואס מען האלט אין איין דערמאנען וואס איז געשען מיט שבט לוי, ווייל אז נישט ווערט שווער דאך דא צוועלף שבטים און צוועלף נחלות דארף מען צוטיילן איינס פאר לוי, יש לומר אז לוי איז בכלל נישט קיין פארט פון די חשבון. יעצט די רעסט פון די פרק האבן אונז א די מעשה פון וויאזוי כלב בן יפונה האט באקומען חברון פאר זיין נחלה. באמת גייט מען לערנען באלד, כלב בעצם איז געווען די נשיא פון שבט יהודה און שבט יהודה האט באקומען נישט נאר חברון נאר חברון מיט אלעס ארום, דאס גייען אונז לערנען די נעקסטע פרק. די נחלה פון שבט יהודה וואס אינקלוד חברון און פונקטליך וואס האט באקומען כלב און וואס איז זיין משפחה וואס מיינט עס בכלל אז ער האט באקומען חברון ס'איז משמע דא באופן באופן כללי אז דא רעדט מען פון די דאס וואס די כלב איז די נשיא פון יהודה און ער קומט שטייט בני יהודה קומען און כלב בן יפונה רעדט פאר יהושע בן נון אין בגלגל דארט ווי די מחנה פון יהושע איז געווען כאילו בשם שבט יהודה סאו ס'איז נישט קלאר פון וואס רעדט מען דא כאילו כלב האט באקומען פערזענליך פאר זיין משפחה עפעס א נחלה און אויך באופן כללי אז די נשיא פון שבט יהודה האט באקומען די נחלה מ'דארף פארשטיין קלאר פון וואס מ'רעדט דא. על כל פנים כלב, זייער אינטערעסאנטע מעשה, כלב קומט צו יהושע און ער דערמאנט אים, נשכחות, ווען זיי זענען געווען אינגעלייט, ער זאגט קוק דו געדענקסט וואס דער אייבערשטער האט גערעדט פאר משה אויף מיר, על אודותי על אודותיך ווען אין קדש ברנע, געדענקסט ווען מ'האט געשיקט די מרגלים, איך בין געווען דעמאלטס פֿערציק יאר אלט, האט די אייבער משה האט מיר געשיקט, למעשה ער האט געשיקט אויך אלע צוועלף מרגלים אבער כלב רעדט נאר פון זיך, און איך האב געענטפערט כאשר עם לבבי, איך האב געזאגט די ריכטיגע תירוץ, מה שאין כן ואחי די אשר עלו עמי המסיו את לב העם אזוי ווי עס שטייט אין פרשת דברים די נוסח המסו את לבבנו לאמור עם גדול ורב כענקים ערים גדולות ובצורות די צוויי נוסחאות גייט כלב דא דערמאנען אין זיין שמועס צו יהושע און כלב זאגט אז משה האט דעמאלטס געשוואוירן ביום ההיא אז אם לא הארץ אשר דרכה רגלך בה לך תהיה אז די ארץ וואס דו ביסט געגאנגען גייט זיין פאר דיך א נחלה לבניך כי מלאת אחרי השם יעצט למעשה ווי האט משה געשוואוירן אזא זאך משה האט נישט געשוואוירן די אייבערשטער האט געשוואוירן אפשר מיינט ער משה בשם די אייבערשטער ווי האט משה צוגעזאגט די קראשען שוין אין דברים און דא אז שטייט ולו אתן את הארץ אשר דרך בה הגם רש"י דא איז מערקט שוין אן אז ס'מיינט נישט כפשוטו דארט דארט מיינט עס פשוט אז די אלע מרגלים גייען נישט גיין אין ישראל און כלב די איינציגסטע וואס ער גייט ירשן אין די לאנד די ארץ כנען ווי ער איז געגאנגען אבער דא לייגט דא כלב צו נאך א פשט און ס'דא א מחלוקת מפרשים צי ס'שטייט טאקע בכלל פריער אדער דער לייגט טאקע צו דא אז ווי א דרש אדער א הרחבה אדער ער בעט נאך א זאך פון יהושע וואס איז נישט געשטאנען ממש בפירוש דארט אז ער אדער זיין שבט אדער זיין משפחה זאל ממש באקומען די ממש פלאץ שטייט אז ויעלו ויבוא עד חברון די מרגלים זענען געגאנגען חברון כלב איז געגאנגען אין חברון זאל ער באקומען די פלאץ ממש ווי ער איז געגאנגען און כלב זאגט פאר יהושע קוק איך לעב נאך איך בין שוין פֿינף און פֿערציק יאר און דא לערנט דער חכם די קהלך די כלל אז ס'איז געווען זיבן יאר של כיבוש וחלוקה ווייל די מרגלים זענען געווען ביי די צווייטע יאר קומט אויס פֿינף און פֿערציק יאר קומט אויס זיבן יאר זענען זיי שוין אין ארץ ישראל נישט געווען אזא לאנגע צייט די כיבוש ארץ אין און ער זאגט שוין פערציג יאר צוריק יעצט בין איך שוין פינעף און אכציג יאר אבער ככוחי אז איך בין נאך שטארק איך בין נאך פריש איך קען נאך זיך לוחם זיין למלחמה לצאת ולבוא זעט מען אז לצאת ולבוא מיינט פירן א מלחמה שוין אויף אפאר פלעצער געזען די נוסח מילא בעט ער פאר יהושע געב מיך די הר הזה אשר דיבר השם פארוואס דו ווייסט דאך אז האסט שוין געהערט ביום ההוא ס'הייסט די מרגלים האט שוין פארציילט אז ס'דא ענקים ס'דא ערים גדולות בצורות אבער אולי השם אותי ס'הייסט אולי די אייבערשטער וועט מיך העלפן ס'פעלט אפ כאילו א ווארט אולי יעזור השם אותי אדער יהיה השם אותי און כ'זאל זיי מוריש זיין כאשר דיבר השם דאס בעצם א פרשה שלא במקומה, יעצט פארשטייט מען וואס שוין געשטאנען פריער אין די פריערדיגע פרק י"א, אז מען האט שוין געלערנט אז מען האט כובש געווען חברון, אז יהושע האט אפילו מנצח געווען די ענקים און אזוי ווייטער, מוז מען זאגן אז דאס איז געשען ערגעץ אינצווישן, וואס טוט מען מיט די חשבון פון זיבן יאר, אדער לערנט מען אז דאס רעדט זיך נאר פון די חלוקה נישט פון די כיבוש, משמע קלאר אז ער רעדט אז ער גייט עס גיין כובש זיין, אזוי שטייט יהושע האט אים געגעבן א ברכה, עס הייסט ער געבט אים זיין. זיין זיין ברכה און ער שיקט אים געבט חברון פאר כלב און דער פסוק זאגט וועגן דעם היתה חברון לכלב בן יפונה הקניזי לנחלה זייט דעמאלטס דאס איז דער נחלת כלב אינטערעסאנטע ידיעה הייסט פלעגט הייסן קרית ארבע ס'איז אין די פרשת השבוע חיי שרה און דער פסוק איז מסביר אדם הגדול בענקים איז פשוט טייטש ס'איז געווען א מענטש ארבע ער איז געווען דער גרעסטער פון די ענקים און אויף אויף אים שטייט הייסט די שטאט ארבע, דאס איז די וואס עס שטייט לכאורה בפירוש דא, ס'דא אנדערע פירושים מיט מדרשים אבער דאס פשוט פשט פון די פסוק, און אינטערעסאנט די פסוק פירט אויס והארץ שקטה ממלחמה, ווען איז געווען שקטה ממלחמה, שוין געהאט אזא פסוק, לכאורה זיי צוזאמען אז דאס איז געווען פאר די סיום המלחמה.